היינטיגע פרק איז אפשר די וויכטיגסטע חלק פון די פרשה פון די מרגלים, נאך האלט נאך וואס מרגלים האבן געזאגט זייער בשורה זייער ויוציאו דיבת הארץ רעה, וואס איז געווען די ריעקטשען פון די אידן צו דעם, און וואס איז געווען די ריעקטשען פון די אייבערשטער צו דעם, וואס איז געווען די ריעקטשען פון משה צו דעם, און אזוי ווייטער, איז די אידן זאגן. קודם זיי שרייען זיי וויינען ויבכו העם, נאכדעם זיי זאגן וילונו, זיי זיי קאמפלעינען, סאיז עפעס א תנועה עפעס א זאך, און זיי זאגן וואס איז זייער דרשה, לו מתנו בארץ מצרים, סאיז א שאד אז מקען שטארבן אין מצרים, אפשר קען שטארבן אין די מדבר, וואס דארפן אונז גיין אין ארץ ישראל, א וויכטיגע זאך וואס זיי זאגן נשינו וטפנו יהיו לבז אונזערע קינדער אונזערע קליינע קינדער אונזערע ווייבער די שוואכע וואס אונז זענען כאילו די מגן אויף זיי, מ'וועט זיי כאפן מ'וועט אונז הרג'נען זיי נעמען אויף בשביה און אזוי ווייטער. און מילא לאמיר גיין צוריק אין מצרים, וואס איז אין מצרים, איך ווייס נישט וואס פאר א מין פלאן דאס איז, און דא דאס איז זייער דרשה, דאס איז זייער פלאן, און משה און אהרן פאלן אויף די פנים, צו ס'מיינט זיי האבן נישט וואס צו ענטפערן, צו ס'מיינט זיי בעטן זיך, לפני כל קהל זיי פאלן זיך פאר זיי זיך צו בעטן, פליז נישט דאס איז די ערגסטע זאך וואס די אידן האבן געזאגט ביז יעצט, און אפשר פון יעצט אויכעט. יעצט צווייטע אנדערע רעאקשען, רעאקשען פון יהושע און כלב, זיי צערייסן זייער קליידער, אבער נישט אזוי ווי משה און אהרן וואס זענען אזוי ווי מיואש אדער זיי בעטן זיך, זיי זאגן צוריק זייער דרשה. איז אביסל אנדערש ווי פריער האבן זיי געזאגט, זיי זאגן טובה הארץ ס'איז זייער גוט, אבער אויב די אייבערשטער וויל וועט ער אונז נעמען דארט, אבער זייטס נישט מורד אין די אייבערשטער, פון די גוים האטס נישט מורא ווייל לחמנו הם זאלן שוין זיי שוין אויפעסן אזוי ווי ברויט, זיי האבן נישט קיין קיין שאטן כאילו די זון בראט אויף זיי זענען אזוי ווי אין די מדבר אן קיין שאטן איז נישט דא ווער מוז מורא האבן פון זיי. דאס איז שוין זייער אנדערש ווי זיי האבן געזאגט פריער, פריער האבן זיי געזאגט סתם יכול יכול נוכל לה, אונז קענען יא, דא זאגן זיי די אייבערשטער וועט קענען, און נישט נאר דעם זייטס זייטס זיי מאכט זיכער נישט צו ווערן ברוגז נישט צו מאכן די אייבערשטער ברוגז דאס איז א וויכטיגע זאך זייטס נישט מורד אין די אייבערשטער. און די עולם פאלק ווערט נישט נתפעל, זיי ווילן זיי הייבט שוין הייבט שוין אויף די שטיינער זיי צו באווארפן, און פונקט אין די ריכטיגע סעקונדע, כבוד השם נראה באהל מועד, און יעצט וואס זאגט די אייבערשטער? די אייבערשטער איז טאקע ברוגז, אזוי ווי יהושע און כלב האבן מורא געהאט און אפשר משה און אהרן אויכעט ויפלו על פניהם, די אייבערשטער זאגט וואס איז דאס וואס איז די שיעור ווי לאנג זאל איך נאך ליידן פון די אידן, גייט זיי הרגענען, מאכן אותך לגוי גדול. און משה ווערט נישט פארלוירן גלייך, און ער זאגט, און? וואס וועט דעמאלטס זיין? ושמעו מצרים, ער זאגט נישט אפילו אנא השם גארנישט, יא, און ער ממשיך אזוי די מעשה, אעשה אותך לגוי גדול, און? ושמעו מצרים, וואס זיי דו האסט זיי ארויסגענומען בכח גדול, און וואס זאלן זיי זאגן? אה, דער אייבערשטער האט זיי ארויסגענומען, און זיי ווייסן אז ס'איז דער אייבערשטער וואס פירט זיי, ס'איז ועננך, זאלסט נישט זאגן אז ס'איז משה וואס פירט זיי, דער אייבערשטער פירט זיי, מ'זעט די עננים. און די אייבערשטער וועט הרגען די גאנצע עולם, זיי זאגן אה די אייבערשטער קען זיי נישט ברענגען ער האט זיי געהארגעט וישחטם במדבר זייער א שארפע לשון ער האט זיי געשחטן אין די מדבר, און זאגט משה ניין לאמיר נישט טון אזוי לאמיר יגדל נא כח השם לאמיר ווייזן די כח פון די אייבערשטער און וואס איז די אייבערשטער כאשר דברת לאמר די אייבערשטער האט דאך געזאגט ביסט ארך אפיים ורב חסד דו ביסט נישט אזווי עד אנה ינאצוני ס'איז ממש די היפך פון ארך אפיים יא עס איז קצר זעם וואס איז די שיעור ווי לאנג אייבערשטער האט צייט, פוקד עוון אבות און אזוי ווייטער, און סלח נא האב מוחל פאר די עולם פירסטו דיך פון מצרים ביז היינט האסט זיך סבלנות האב ווייטער סבלנות, וואס זאגט די אייבערשטער, גערעכט משה סלחתי כדבריך, אבער איך שווער אז איך קען נישט אלץ לאזן אינגאנצן ליידיג די מיין כעס און ס'דא פארט א טענה דא. אזוי ווי איך חי אני אזוי ווי איך מלא כבודי את כל הארץ, די אלע האנשים הרואים את כבודי ס'איז די ענן הכבוד וואס מ'האט יעצט גערעדט וועגן דאס כ'האב געטון מצרים און זיי האבן נישט געפאלגט די מענטש די טענה וואס כ'האב פריער געזאגט עד אנה ינאצוני זיי גייען טאקע נישט זעהן די ארץ ישראל נאר כלב וואס ער האט געהאט רוח אחרת ער וועט קומען און דרייט זיך ארום ווייל דא די עמלקי און די כנעני דרייט זיך ארום צוריק אין מדבר. און ער זאגט נאך א זאך, נאך א דרשה. און ער לייגט שוין צו דא קלארער. דאס וואס ענק האבן מורא געהאט דאס גיי איך טאקע טון. ענק זאגן אז ענקערע קינדער גייען זיין לבז, איך וועל זיין פונקט פארקערט. ענק וועלן שטארבן אין די מדבר, ענק זאגן אין במדבר הזה לו מתנו, נא פראבלעם מען קען שטארבן אין די מדבר. די טפכם אשר אמרתם לבז יהיה די וועט מען טאקע ברענגען. די האבן נישט זיי האבן נישט די פראבלעם וואס ענק האבן. זיי וועט מען ברענגען אין די מדבר און זיינע קינדער וועלן דארפן ווארטן פערציג יאר, ארבעים יום לשנה, תשאו את עוונותיכם. איז דא אזוי צוויי דיבורים פון די אייבערשטער זייער קלאר אז ער גייט און מאכט א שבועה אז די מענטשן וואס האבן זיך געהאט טענות זיי גייען טאקע נישט זעהן ארץ ישראל, אני השם אם לא זאת אעשה במדבר הזה יתמו ושם ימותו, זיי גייט די וואס האבן געוואלט שטארבן אין די מדבר זיי גייען באקומען וואס זיי האבן געבעטן. מען דארף דאס אביסל פארשטיין פארוואס איז דא צוויי דיבורים, לכאורה קען זיין אלץ אין איין דיבור. יעצט וואס איז געשען? די מענטשן וואס האבן די מרגלים זענען ווייל די האבן יא געשטארבן דאס שטייט שוין נישט די אייבערשטער האט נישט גערעדט וועגן דעם אבער זעט אויס דאס איז מובן מאליו אז די פאר מענטשן וואס זיי זענען ממש שולדיג זיי דארפן יא חוץ יהושע בן נון וכלב בן יפונה אפילו ווען זיי זענען געווען טאקע פון די מרגלים האבן זיי געלעבט יעצט שטייט די נעקסטע פארט משה האט טאקע פארציילט דאס אלץ די אייבערשטער זאגט פאר די אידן ויתאבלו מאוד און א נייע מעשה זיי שטייען אויף אינדערפרי